וואס האבן מיר פריער אויסגעפירט אז מסרה האב לשלוחי הבעל האט זי שוין דעם זעלבן דין ווי א נשואה, און אויב זינתה איז חנק, פרעגט די גמרא, ואימא לאמיר זאגן ריכטיג, אויב מסרה האב לשלוחי הבעל וזינתה, לערן איך טאקע אפ פון פסוק אז ס'איז הרי זו בחנק, נאר לאמיר זאגן היכא דהדרא לבי נשא, אויב נאכדעם ווי דער טאטע האט איר איבערגעגעבן צו די שלוחים פון מאן איז זי צוריקגעגאנגען צום טאטן, לאמיר זאגן הדרא למילתא קמייתא אז זי גייט צוריק צו דער ערשטער זאך, דאס הייסט אזוי, איך וועל נאר זאגן אויף ווען האט זי דעם דין ווי א נשואה? דווקא ווען זי געפינט זיך אין דעם רשות פון די שלוחי הבעל, אבער אז זי גייט צוריק האט זי דין ווי ארוסה, אפשר איז טאקע אזוי אט די דין, וואנעט ווייס איך אז ס'איז נישט אזוי אט די דין, און רש י זאגט טאקע אז ס'איז ווי א שאלה, ס'איז נישט קיין קשיא, נאר די גמרא פרעגט, אין די משנה שטייט הרי היא ברשות הבעל, ווייזט אויס אפי' איז זי צוריק געגאנגען מבית מן הדרך לבית אביה, פין דער ווען זי איז שוין געווען ברשות שלוחי הבעל איז זי צוריק געגאנגען, זאגן מיר איז זי שוין אלץ אין רשות פון מאן, איז אויב איך האב נישט דעם דין פין שלוחים איבערגעבן נאר פין דעם איבריגן פסוק, וועל מיר זאגן גייט מען נאר זאגן רעדט זיך דעמאלט ווען זי געפינט זיך ברשות שלוחי הבעל, אבער אויב זי גייט צוריק וועל מען זאגן האט זי דעם דין ווי סקילה. איז ווי מיר לערנען פשט לויט רש י איז דאס נישט קיין קשיא, נאר ווען מען זאגט איך וויל וויסן ווי איז דער דין, תוספות לערנט אז ס'איז א קשיא, תוספות זאגט אזוי, נעמט איך האב א פסוק, מאורסה ולא נשואה. אז אויב נכנסה לחופה ולא נבעלה האט זי דעם דין ווי א נשואה, און איך האב נאך א פסוק, זאל איך זאגן אז דער אנדערער פסוק גייט אויך ארויף אויף דעם פאל ווי נכנסה לחופה ולא נבעלה, איי וואס דארף איך האבן אויף דעם צוויי פסוקים, נאר דער אנדערער פסוק גייט מיר דערציילן אז נכנסה לחופה ולא נבעלה, און זי וואוינט נישט מיט'ן מאן, זי איז צוריק געגאנגען צו דעם רשות פון דעם טאטן האט זי נאך אלץ דעם זעלבן דין ווי א נשואה. אמר רבא, האט רבא געזאגט, מיר וועלן לערנען ווי רש"י לערנט פשט, ההוא, דעם פאל אז זי איז אז נאך מסר האב לשליחי הבעל, און נאכהער איז זי צוריק געגאנגען צום טאטן, ווילסטו זאגן אז זי האט נאך דעם דין אזוי ווי אן ארוסה, כבר פסקה תנא דבי רבי ישמעאל, די תנא דבי רבי ישמעאל האט שוין אפגע'פסק'נט די זאך, ער האט עס שוין אפגעלערנט פון א פסוק אז זי ווערט נישט צוריק קיין ארוסה, דתנא דבי רבי ישמעאל, מען האט געלערנט אין בית מדרש פון רבי ישמעאל, שטייט אין פסוק ונדר אלמנה וגרושה, א נדר א פרוי וואס דער מאן איז געשטארבן איר, אדער דער מאן האט איר גע'גט, און דאס רעדט זיך אז ס'איז געוועזן מן הנשואין, כל אשר אסרה על נפשה, אלעס וואס זי האט גע'אסר'ט אויף זיך, יקום עליה, בלייבט שטיין אויף איר, נישט דער טאטע, נישט דער מאן קענען איר פארשטערן. מה תלמוד לומר, וואס דארף מען דער פסוק דא דאס צו דערציילן, והלא מוצאת מכלל אב, אויב זי איז געווארן א נשואה ביי די חתונה גייט זי דאך שוין ארויס פון דעם רשות פון דעם טאטן, און יעצט ומוצאת מכלל בעל איז דער מאן געשטארבן און איז דאך שוין נישט ברשות בעל, צו דער מאן האט איר גע'גט איז דאך מוצאת מרשות בעל, ממילא ווייס איך דאך אליין אז יעדע נדר וואס זי מאכט יקום עליה, אלא נאר דער פסוק גייט מיר דערציילן דעם פאל. הרי שמסר האב לשלוחי הבעל, דער טאטע האט איבער געגעבן זיין טאכטער, נאכדעם וואס זי איז שוין געווען פון פריער מקודש, האט ער איר איבער געגעבן לשלוחי הבעל, די שלוחי הבעל זענען געקומען איר נעמען צו די חופה, אבער ס'איז נאך נישט געווען קיין מסירה לחופה, או שמסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל, אדער דער מאן האט געשיקט שלוחים, און דער טאטע האט איר געשיקט מיט שלוחים, און אויפן וועג האבן זיך געטראפן דער מאנ'ס שלוחים מיט דעם טאטנ'ס שלוחים וואס האבן איר געפירט און מען האט איר איבערגעגעבן ונתארמלה בדרך או נתגרשה, אויפן וועג איז זי געווארן דער מאן געשטארבן אדער זי געווארן גע'גט, היאך אני קורא בה, וויאזוי זאל איך ביי דיר אנרופן, קיין חופה איז נאך נישט געוועזן, צי זאל איך זאגן בית אביה של זו. אז זי הייסט נאך זי בית אביה ווייל ס'איז דאך נאכנישט געוועזן קיין חופה או בית בעלה של זו, אדער דאס רופט זיך אן אז ס'איז שוין בית בעלה פארוואס מ'האט עס שוין איבערגעגעבן צו די שלוחים, ווייס איך נישט וואס פאר א דין ס'האט. אלא לומר לך, זאגט מיר דא דער פסוק, דאס וואס שטייט אין פסוק ונדר אלמנה וגרושה, זאגט מיר דער פסוק ניין, דער מאן קען שוין גארנישט נישט טון, דער טאטע הייסט עס קען גארנישט נישט טון, כיוון שיצאה שעה אחת מרשות האב, אז אויב זי איז נאר ארויסגעגאנגען איין מאמענט מרשות האב, שוב אינו יכול להפר, קען מער דער פאטער מער ניט פארשטערן, אז דאס הייסט, דערציילט דאך מיר דער פסוק אז מיט דעם וואס דער מאן גיט איר איבער לשלוחי הבעל איז זי שוין אינגאנצן פון אים אוועקגעגאנגען, כאטש זי קומט דאך צוריק צו אים, דא האט דער מאן איז געשטארבן אויפן וועג, דאך זאגן מיר דאס הייסט נישט קיין צוריק קומען, קיין חופה איז דאך נאכנישט געוועזן, דער מאן איז געשטארבן, צו דעם מאן האט ער געהערט זי קומט דאך צוריק, ניין, אויב זי איז נאר ארויסגעגאנגען האט עס נישט דעם דין ווי ארוסה קומט צוריק, ביי ארוסה איז דער דין אזוי, נערה המאורסה, אביה ובעלה מפירים נדריה, ווי וועט זיין אז דער מאן דער ארוס איז געשטארבן, איז נתרוקנה רשות לאביה, קומט די רשות צוריק צום טאטן, און דער טאטע האט רעכט ווי פריער, ער קען אליין פארשטערן דעם נדר, אבער דא זאגן מיר אז ער קען נישט מער פארשטערן דעם נדר, פארוואס? ווייל מיט דעם וואס ער האט איר נאר איבער געגעבן צו די שלוחים הייסט זי שוין ווי חופה. אמר רב פפא, רב פפא גייט ארויף אויף דער ערשטע זאך וואס מ'האט מיר געלערנט פריער, פריער האבן מיר געלערנט אין דער ברייתא מסר האב לשלוחי הבעל וזינתה הרי זו בחנק, די ברייתא האט דאך אויפגעטון א חידוש, אפילו עס איז נאך נישט געוועזן קיין חופה, נאר מען האט נאר איבער געגעבן צו די שלוחים פון מאן מען זאל איר נעמען לחופה, הייסט שוין חופה. זאגט רב פפא אף אנן נמי תנינא, מיר האבן די זאך אויך געלערנט אין א ברייתא אז ס'קומט חנק, מיר האבן געלערנט הבא על נערה המאורסה, אינו חייב איז נישט חייב, דער עונש וואס עס שטייט סקילה עד שתהא נערה, און אויך בתולה, און א דריטע זאך מאורסה, זי האט גענומען קידושין, און א פערדע זאך והיא בבית אביה, זי איז אין טאטענס הויז, בשלמא נערה ווייס איך, ולא בוגרת, א בוגרת שזינתה אז זי האט געווען שוין גענומען קידושין קומט איר חנק, בתולה ולא בעולה, בעולה האט מען דין אויך ווי א אשת איש, מאורסה ולא נשואה, ווי איך האב פריער אפגעטייטשט אז נכנסה לחופה, אף על פי שלא נבעלה, ווייל אויב נבעלה איז דאס לערן איך דאך שוין אפ פון בתולה ולא בעולה, אבער ביי בית אביה, איך זאג דאך אז פאר דער פרט דארף זיין בית אביה, למעוטי מאי, וואס גייט מען זאגן אז עס הייסט שוין נישט בית אביה און עס קומט נישט קיין סקילה נאר חנק, וואס קומט עס ממעט זיין? לאו מיינט עס דען ניט למעוטי גייט מען ממעט זיין מסר האב לשלוחי הבעל אז דעמאלט הייסט עס שוין נישט בית אביה און דעמאלט איז די דין אז ס'קומט א חנק, אמר רב נחמן בר יצחק, זאגט רב נחמן בר יצחק, אף אנן נמי תנינא, מיר האבן אויך דאס געלערנט אין א ברייתא, אז אויב מסר האב לשלוחי הבעל וזינתה הרי זו בחנק, האבן מיר געלערנט, הבא על אשת איש, כיוון שנכנסה אז איז אריינגעגאנגען לרשות הבעל לנשואין, ס'ווערט נישט דערמאנט כיוון שנכנסה לחופה, נאר ס'ווערט דערמאנט לרשות הבעל לנשואין, אף על פי שלא נבעלה, הרי הבא עליה הרי זה בחנק, וואס שטייט דא אויך, נכנסה לרשות הבעל בעלמא, זי איז אריינגעגאנגען לרשות, און עס שטייט נישט נכנסה לחופה,

דער טאטע ווען ער לעבט איז ער נישט מחויב צו שפייזן זיין טאכטער, ווען ער שטארבט איז דאך פון די תנאי כתובה וואס ער האט געשריבן איר מאמען אז די די טעכטער וואס דו וועסט געבוירן פון מיר וועל איך שפייזן ביז זיי וועלן חתונה האבן, אבער בחייו איז ער נישט מחויב, די ווערטער וואס איך זאג ער איז נישט מחויב קען איך טייטשן אזוי, מחויב איז ער נישט מחויב, אבער א מצוה איז פארהאנען. אויך איז דא א דיוק, וואס רעדט מען דא פון בתו, ווייזט דאך אויס ביי בתו איז ער נישט מחויב, אבער ביי בנו איז ער יא מחויב, וואס איז די חילוק פון בתו ביז בנו? באלד וועט די גמרא פון דעם רעדן. זה מדרש דרש ר' אלעזר בן עזריה. דעם טאג וואס ר' אלעזר בן עזריה האט מען באשטימט פאר א נשיא, האט ער דאס גע'דרש'נט לפני חכמים פאר די חכמים בכרם ביבנה, נישט מען מיינט בכרם אין א וויינגארטן, איז דאך דאס לשון א תורה ווערט דא געלערנט בסתר, נאר די אין בית מדרש איז מען געזיצן אויסגעזעט שורות, אזוי ווי מען פארזייט א כרם טוט מען אויך פארזייען שורות, האט ער דארט גע'דרש'נט דיע דרשה. צוויי תקנות האבן די חכמים געמאכט, איין תקנה האבן די חכמים געמאכט, הבנים ירשו, די זין דרש'נען, די זין ירש'נען איז א תקנה פון די חכמים? דאס איז דאך דין תורה! נאר מען מיינט אזוי. איינער האט נעמט א פרוי, איז דער טאטע גיט איר נדן. די חכמים ווילן אז דער טאטע זאל געבן וואס מער א נדן. דאס אז דער טאטע קען פארוואס זאל ער נישט געבן? אבער דער טאטע טראכט ווער זאגט אז דאס וועט בלייבן פאר זיינע אייניקלעך? אז דער מענטש וועט האבן נאך א פרוי, און למשל פון זיין טאכטער וועט ער געבוירן לאמיר זאגן צוויי קינדער, צוויי זין, פון דער אנדערער טאכטער, פרוי, וועט ער געבוירן פינף זין, און נאכער ווער וועט ירש'נען? אלע זיבן, וועט דאך אויסקומען אז די פארמעגן וואס ער גיט אריין, וועלן זיינע יוצאי חלציו נאר ירש'נען פון דעם צוויי זיבעטל, מער נישט, און די חכמים ווילן דאך אז א מענטש זאל געבן מער נדן פאר די טאכטער, האבן די חכמים געמאכט כתובת בנין דכרין, כתובת בנין דכרין הייסט אזוי, אז דער מאן שטארבט פריער צו ער גט איר, איז דאך דעם נדן וואס זי האט אריינגעברענגט פון טאטנ'ס הויז, דאס ווערט דאך אנגערופן אן אנדער לשון נכסי צאן ברזל, מוז דאך איר דער מאן צוריק געבן. ווי וועט זיין אבער אז די פרוי שטארבט פריער, דעמאלט טוט דאך ירש'נען דער מאן, איז ממילא וועט עס אריינקומען צו פרעמדע מענטשן, איז דא א תנאי אין כתובה אז ווען ער שטארבט, זי שטארבט פריער, נאכער שטארבט ער, איז איהר כתובה זאל נישט ירש'נען אלע קינדער, נאר איהר כתובה טוהן נאר ירש'נען די אירע צוויי קינדער, ווייסט דאך שוין דער טאטע אז דאס וואס ער גיבט אריין נדן בלייבט אריין צו יוצאי חלציו, וועט ער געבן מער נדן,

ביז זיי ווערן בוגרת'ן עד דתלקחן לגוברין איז דאס צוויי תקנות זאגן מיר אזוי מה הבנים אינם יורשים אלא לאחר מיתת האב די זין ירשענען די כתובה וואס באלאנגט צו זייער מאמען דאס וואס מיר רופן אן כתובת בנין דכרין ווען טוהן זיי עס ירשענען לאחר מיתת האב אף די זעלבע זאך הבנות וואס ס'איז דא אויך א תקנה פון די חכמים אז מ'זאל זיי געבן מזונות אין ניזונות אלא לאחר מיתת אביהם, לאחר מיתת אביהם איז מכח תנאי כתובה מוז מען זיי שפייזן, אבער פריער נישט, איי וועט ער וואס? די פרוי איז געשטארבן און ער ירשנ'ט פון איר אלעס, וואס ער וויל ער קען עס אוועק געבן א מתנה צו א פרעמדן מענטש אויך, אבער נארמאל א מענטש גיט דאך עס נישט אוועק, וואס איז נארמאל עס בלייבט ביי אים, און ווען ער שטארבט נאך הונדערט און צוואנציג יאר ציען איז ירש'ען אלע קינדער, צי ער האט פון דער פרוי צי פון אנדערע פרוי, איז די גאנצע ירושה וואס ער האט טוט מען צוטיילן, ס'איז דא זיבן קינדער טוט מען צוטיילן די אכט חלקים דער בכור צוויי און יעדער האט איין חלק, אבער די כתובה פון די מאמען, די די פינף די כתובה פון זייער מאמען טיילן זיך, און די די צוויי די כתובה פון זייער מאמען טיילן זיך, בכדי אז דער טאטע פון זייער מאמע וועט וויסן אז סיי ווי וועט דער נדן אריינפאלן צו יוצאי חלציו, וועט ער געבן מער א נדן. רש"י, האב אינו חייב במזונות בתו בחייו, ווען ער לעבט, אבער לאחר מיתתו איז דאך א תנאי כתובה אז זאל זיך שפייזן. ובגמרא מפרש אמאי נקט בתו? וואס ווערט דא דערמאנט? וואס איז דער חילוק פון בתו ביז בנו? זה מדרש דרש ר' אלעזר בן עזריה, ביום שמינוהו נשיא. און רש"י גייט דא באווארענען ס'לשון פון גמרא, מדברי ר' אלעזר בן עזריה, וואס גייט די גמרא זאגן זה מדרש דרש נאר גייט מען זאגן אז דאס איז געווען בו ביום, אנדערע ערטער ווערט דערמאנט בו ביום איז דא אין מסכת ידיים אויסגערעכנט אסאך זאכן און ווי עס שטייט דערמאנט בו ביום מיינט מען אויך דעם טאג וואס ר' אלעזר בן עזריה איז געווארן ראש ישיבה. בכרם ביבנה מיינט מען נישט אין כרם, שטייט דאך חמוקי ירכיך זאגט די גמרא אויף דעם א דרשה אזוי ווי ירך איז בסתר אזוי דברי תורה בסתר נישט לערנען אין גאס.

ולקמן בשמעתין מפרשינן למאי ווייטער איז די גמרא מפרש וואס דאס איז והבנות יזונו בנן נוקבן דיהוין ליכי מינאי די טעכטער יהוין יתבן בביתי זיי וועלן זיצן אין מיין הויז ומיתזנן מנכסי זיי וועלן ווערן געשפייזט פון מיינע פעלדער עד דתבגרן ביז זיי וועלן ווערן בוגרות או עד דתלקחן לגוברין אדער ביז זיי וועלן חתונה האבן.

איז די גמרא מדייק פון דער משנה, אין דער משנה איז געשטאנען האב אינו חייב במזונות בתו, ווייזט אויס במזונות בתו הוא דאינו חייב, צו שפייזן די טאכטער ליגט נישט קיין חיוב אויפן טאטן, הא במזונות בנו חייב, אזוי ווייזט דאך אויס בתו איז ער נישט מחוייב, אבער שפייזן א זון איז ער חייב. לכאורה וואס פאר א סברה קען מען מחלק זיין, ווייל דער זון דארף לערנען תורה און ווייטער דא אין גמרא אזוין סברה דעסקי בתורה קען איך מחלק זיין האבן די חכמים אים מחייב געווען צו שפייזן. און נאך א זאך זעהט מען אין דער משנה אז בתו נמי חובה הוא דליכא, קיין חוב איז נישט פארהאנען, הא מצוה איכא, אבער א מצוה האט ער דאס צו טון, ס'דא א חילוק אזוי ווי אזוין בחינה וואס די גמרא זאגט מים ראשונים איז מצוה, מים אחרונים חובה, דאס הייסט א חוב דאס איז דאס איז שטארק מער אווי מצוה, איז וואס איז די סך הכל פון דער משנה? זעהט מען פון דער משנה ווי עס ווייזט אויס אז בנים איז דא א חוב צו שפייזן, און בנות איז נאר א מצוה. אויב אזוי מני ווי ווער האלט מתניתין ווי ווער איז די משנה לא רבי מאיר לא רבי יהודה ולא רבי יוחנן בן ברוקה דתניא מיר האבן געלערנט מצוה לזון את הבנות די מצוה ס'דא א מצוה צו שפייזן די טעכטער. קל וחומר לבנים איז אוודאי און אוודאי א מצוה צו שפייזן די זין, דעסקי בתורה דברי רבי מאיר, וואס זשע לערנט דאך רבי מאיר? אז סיי די בנות און סיי די בנים איז א מצוה. רבי יהודה אומר, מצוה לזון את הבנים, א מצוה צו שפייזן די זין, קל וחומר אז ס'איז א מצוה לבנות. משום זילותא, פארוואס א קל וחומר לבנות, ווייל טעכטער, א פרוי זאל גיין זיך אויסהאלטן פון צדקה איז א בזיון, איז אין פרינציפ האלט רבי יהודה אויך ווי רבי מאיר אז ביידע זענען מצוה, נאר זייער סברה נאר אין דער סברה וועלכע איז העכער מצוה, לויט רבי מאיר'ן איז מער מצוה זין און לויט רבי יהודה'ן איז מער מצוה בנות.

איז אלו ואלו, סיי די זין סיי די טעכטער, אינן ניזונין דארף מען נישט שפייזן, אז עס שטייט אינן ניזונין ווייזט אויס אז קיין מצוה איז עס אויכעט נישט, איז נאכאמאל, לויט ר' מאיר'ן און לויט ר' יהודה'ן איז סיי בנים סיי בנות א מצוה, לויט ר' יוחנן, בן ברוקה איז קיין מצוה אויך נישט דא, און אין אונזער משנה וואס האט מען געלערנט אז די בנים איז א חוב און די בנות איז א מצוה, פרעג איך דיר מני מתניתין ווער איז די משנה? אי רב מאיר הא אמר בנים מצוה זאגט דאך בנים איז א מצוה און דו זאגסט דאך אז די איז נישט קיין חוב און דו זאגסט דאך אין די משנה אז ס'איז א חוב. אי רב יהודה, הא אמר בנים נמי מצוה. ער זאגט דאך אז די בנים, בנות איז זיכער א מצוה און בנים איז אויכעט א מצוה, איז דאך די טייג אבער קיין חוב, איז עס נישט? אי רב יוחנן בן ברוקה, אפילו מצוה נמי ליכא, ער זאגט אז ס'איז נישט קיין מצוה נישט ביי בנים און נישט ביי בנות.

סיי בנים און סיי בנות איז א מצוה, וועמען איז געכער די סברה וועמען דארף איך געכער שפייזן? די בנים ווייל זיי לערנען תורה, אויב אזוי איז דאך שוין גוט מוחל קומען הוא אב אינו חייב במזונות בתו, ער איז נישט מחיוב צו שפייזן די טאכטער, והוא הדין לבנו איז ער נישט מחיוב הא מצוה בבתו איכא. און ביי די טאכטער איז דא א מצוה, קל וחומר לבנים וואס זיי לערנען תורה איז אוודאי און אוודאי דא א מצוה, והא דקתני בתו, וואס כאפט אים ארום די משנה בתו, און נישט איך זאל מדייק זיין אז בנו איז א חיוב, נאר, נאר ווייל לויט ר' מאיר'ן זאגן מיר דאך וועלכע ס'איז בעסער מען זאל שפייזן, בנו צו בתו? בנו איז בעסער. איז אויב אזוי והא דקתני בתו, זאל מיר געווען שטיין בנו, וואלט איך געטייטשט אזוי אז בנו איז נישט דא קיין חיוב נאר א מצוה, און בתו איז קיין מצוה אויכעט נישט, והא דקתני בתו הא קא משמע לן דאפילו בתו, אפילו ביי די טאכטער איז כאטש חובה הוא דליכא הא מצוה איכא, דער חידוש ביי בתו איז נישט אז חובה אז חובה הוא דליכא, נאר דער עיקר חידוש איז הא מצוה איכא, ס'איז דא א מצוה. איבעית אימא רבי יהודה, דו ווילסט וועל איך דיר זאגן די משנה גייט ווי רבי יהודה? איי רבי יהודה לערנט דאך סיי בנים סיי בנות איז א מצוה, און לויט ווי מיר האבן מדייק געווען פון די משנה איז בנים א חוב און בנות א מצוה, והכי קאמר האב אינו חייב במזונות בתו, דער טאטע איז נישט מחיוב צו שפייזן די טאכטער, וכל שכן לבנו איז ער אוודאי נישט מחוייב, ווייל ער זאגט דאך רבי יהודה האט דאך א סברה א טאכטער וואס זי ווערט פארשעמט איז געכער וואס א נקבה גייט בעטן צדקה ווערט זי דאך מער פארשעמט, איז געכער א מצוה מען זאל איר שפייזן. איז הא מצוה אה מצוה וכל שכן לבנו הא אבער מצוה בבנו איכא וקל וחומר לבנות והא דקתני בתו וואס גייט ער מיר שטיין בתו זאל מיר שטיין בנו, נאר ס'זאל מיר שטיין אין דער משנה, ביי בנו איז נישט דא קיין חוב, וואלט איך געזאגט יא, ביי בנו איז נישט דא קיין חוב, אבער בתו וואס זי ווערט פארשעמט, וואלט איך געוואלט מיינען איז דא א חוב, הא קא משמע לן דאפילו בתו חובה ליכא. אבער מצוה יא. ואיבעית אימא דו ווילסט זיך דא זאגן רבי יוחנן בן ברוקה די משנה גייט ווי רבי יוחנן בן ברוקה והכי קאמר אינו חייב איך בין נישט מחויב במזונות בתו והוא הדין לבנו איז ער אויך נישט מחויב והוא הדין אפילו מצוה נמי ליכא איי אויב איך זאג אז קיין מצוה איז אויך נישט דא זאל מען שטיין אז ס'איז נישט דא קיין מצוה פארוואס שטייט מען מיט דעם לשון אינו חייב נאר ואיידי ווייל דבנות לאחר מיתת אביהן חובה, אזוי האבן מיר דאך געלערנט אז מכח תנאי כתובה איז דאך דא א חוב צו שפייזן די טעכטער, תנא נמי לערנט מען אינו חייב, בחייהם איז נישטא קיין חיוב אבער שפעטער איז דא א חיוב. אמר ר' אילעא אמר ריש לקיש משום ר' יודא בר חנינא באושא התקינו, די גמרא דערמאנט אז די ביי די ענדע בית שני זענען די סנהדרין געווארן פארטריבן אין צען גלות'ן, איינס פון די גלות'ן איז געוועזן אושא. איז אין אושא טרעפט מען האבן די חכמים מתקן געווען אסאך תקנות, האט מען דארט די צייט האט געברענגט צו געוויסע תקנות, ווייל דעמאלט איז דאך שוין געווען די צייטן פון פון די די יאך פון די רומיים האט זיך מער געשטארקט, ס'איז שוין נישט געווען אלעס נארמאל. האט מען מתקן געווען ווען די סנהדרין זענען געווען אין אושא, שיהא אדם זן את בניו ואת בנותיו, א מענטש זאל שפּייזן זיי כשהן קטנים, ווען זיי זענען קטנים, טייטשט רש"י כשהן קטנים, עד שיביאו שערות, דאס הייסט ביז וואנען זיי ווערן גדולים, ווייל גדולים זענען זיי דאך שוין א רשות פאר זיך, איז תוספות איז דא מוסיף, אז כאטש מיר זעען ווייטער איבעיא להו הלכתא כוותיה אין הלכתא כוותיה צו די הלכה איז אזוי צו די הלכה איז נישט אזוי ווייזט דאך אויס אז אין דער זאך איז דא א מחלוקת זאגט אויף דעם תוספות אז קטני קטנים זייער קליינע איז לכולי עלמא חייב נאר די שאלה איז פון קטנים ביז וואנען זיי ווערן גדולים צי די הלכה צו נישט תא שמע. זאגט די גמרא תא שמע, איך וועל דיר ענטפערן אז די הלכה איז נישט אזוי, אז די ס'איז נישט דא קיין תקנה אז די טאטע זאל זיי מוזן שפייזן, טאקע קטני קטנים מוז ער שפייזן און שפעטער נישט, און די גמרא דערציילט, כי הוה אתו לקמיה דרב יהודה, ווען ס'זענען געקומען מענטשן צו רב יהודה און זיי האבן געזאגט מיר האבן קינדער און ס'איז נישט דא קיין חיוב זיי צו שפייזן, בעטן זיי רב יהודה זאל זען אז פון צדקה זאל מען זיי אויסהאלטן, אמר להו, האט רב יהודה צו זיי געזאגט, יארוד ילדה, דער שלאנג טוט געבוירן נאך שלאנגען, ואבני מתא שדיא, און ער טוט עס ווארפן אז די שטאט זאלן זיי אויסהאלטן, איז די זעלבע זאך, זע איך דאך פון דעם אויך, קיין חיוב איז נישט דא, נאר ער האט זיך נאר משתדל געווען מיט ווערטער. כי הוה אתו לקמיה דרב חיסדא, ווען ס'איז געווען אזא מעשה, ס'זענען געקומען פאר רב חסדא מענטשן צו זאגן, און ווי ס'איז נישט דא אויף אונז קיין חיוב אויסצוהאלטן די קינדער, גיבן מיר איבער די קינדער פאר צדקה. אמר להו, האט רב חסדא געזאגט, זעט אויס דארט צו זיינע באדינער פון בית דין, כפו ליה אסיתא בציבורא, אסיתא, אסיתא ווערט אנגערופן א מכתשת, איז דאך דא א מערזשער, מכתשת איז דאך דא גרויסע אויך, און דא זעהט מען עס נישט, אויב איר געדענקט אמאל איז געוועזן מען האט ערב פסח געשטויסן מצה מצה מעל, איז געווען גרויסע, יעס ס'איז דא אויך דא, ווי אזוי שטענד מען, אז מען זאל דאס איבערדרייען, אז מען טוט דאס איבערדרייען, איז דאך אויבן פלאך, קען מען זיך ארויפשטעלן, זאל מען דאס ווי איבערדרייען, בציבורא, און אויך זעהט אויס מאדנע, מען נעמט אריין א מכתשת, מען מאכט הכנות אין די אויף די שול דא וואו ס'איז דא א ציבור מענטשן, און מען טוט עס איבערדרייען, וליקום איז דא אין רש"י צוויי פשטים, איין פשט איז וליקום, און דער מענטש וועלכער וויל ניט שפייזן די קינדער זאל זיך דארט אויפשטעלן, ולימא און ער זאל זאגן עורבא בעי בניה, עורבא, א קרא, א קרא רופט זיך דאך אן א אכזר, דארף האבן קינדער, וההוא גברא לא בעי בניה, און איך וויל נישט די קינדער, איך דארף נישט די קינדער, איך וויל זיי נישט שפייזן. און נאך א פשט איז דא אין רש"י, נישט דער מענטש רופט אויס, נאר דער שליח ציבור דורך דער שמש ער רופט אויס. פרעגט די גמרא, ועורבא בעי בניה, די עורבא טוט שפייזן אירע קינדער, והכתיב שטייט דאך אין פסוק לבני עורב אשר יקראו, דער אייבישטער טוט שפייזן די עורב וואס זיי טוען רופן ער זאל זיי שפייזן, הייסט דאך עס אז די מאמע טוט זיי ניט שפייזן, זאגט די גמרא לא קשיא, האסט נישט קיין קשיא, הא בחיורי, דאס איז ביי ווייסע, הא באוכמי, דאס איז ביי שווארצע, איז רש"י זאגט אזוי, אזוי ווי זיי ווערן געבוירן קליינערהייט די עורבים זענען זיי ווייס, די עלטערע עורבים, די מאמע פון זיי איז שווארץ, אז זי זעהט אז די עורב איז נישט אז די קליינטשיגע די בעיביס זענען אין א אנדער קאליר, טוט זי זיי מרחק זיין, טוט זיי נישט שפייזן, דעמאלט זאגט דער פסוק לבני עורב אשר יקראו, אבער נאכער זיי ווערן אביסל עלטער, זיי ווערן שווארץ, זעט זיך שוין זעט זיך שוין די מאמע זענען ענליך צו איר, טוט זי זיך שפייזן. אזוי לערנט רש"י. תוספות לערנט א צווייטן פשט, אז ס'איז דא צוויי מיני עורבים, ס'איז דא א מין לבן און ס'איז דא א מין שחור, איז וועלכע טוט מען יא שפייזן און וועלכע נישט, קען מען אויך לערנען די סברה, דער מין שווארצע וואס די עלטערן זענען אלע שווארץ. דאס איז דאך פונקט פארקערט, ווען זיי מקען קומט אויס פיין. כי הוה אתו לקמיה דרבא, אז די עלטערן זענען געקומען פאר רבא'ן און זיי האבן געזאגט זיי ווילן נישט שפייזן די קינדער, זיי ווילן מען זאל זיי געבן צדקה, אמר ליה האט רבא צו אים געזאגט, ניחא לך דו ווילסט דמיתזני זאל ווערן געשפייזט בניך מצדקה, ער גייט באטאנען מיתזני, ס'איז דאך דא צוויי זאכן, ס'איז דא מזונות און ס'איז דא פרנסה, דמיתזני מצדקה ווי איינער זאגט וואס ווילן זיי באקומען פון צדקה, נאר די מזונות, נאר די עלעמענטארע זאכן וואס מען מוז האבן. זאגט די גמרא, ולא אמרן, ס'איז נישט געזאגט געווארן אז איך טו נישט צווינגען די עלטערן צו שפייזן, אלא נאר דלא אמיד. דאס ווארט אמיד, אומדין אותו, אמיד איז דער טייטש אפשאצן, א רייכער מענטש רופט זיך אן אמיד, מען טוט אים אפשאצן, ער איז ווערט אזויפיל, ער איז ווערט אזויפיל, א ארעמאן טוט מען אים ניט אפשאצן, איז דער טייטש דלא אמיד, ער איז נישט רייך, אבל אמיד, אויב ער איז רייך, זאל טאקע זיין אז ס'ליגט נישט אויף אים קיין חיוב צו שפייזן, אבער כפינן ליה על כרחיה, איך טו אים צווינגען מכח צדקה דארף ער שפייזן, א ראיה טוט ער ברענגען, מען קען צווינגען א מענטש ער זאל געבן צדקה, כי הא דרבא כפייה לרב נתן בר אמי, רבא האט געצווינגען צו רב נתן בר אמי, ואפיק מיניה ער האט פון אים ארויסגענומען ד' מאה זוזי לצדקה, פיר הונדערט זוז האט ער פון אים צוגענומען לצדקה, זע איך דאך ווי מען זאגט אז מען קען צווינגען צו געבן צדקה, טוה איך אויך צווינגען א טאטן מכח צדקה. תוספות פרעגט אפילו וויאזוי מעג מען צווינגען וועגן צדקה, שטייט דאך א יעדע מצוה וואס מתן שכרה בצדה, אז עס שטייט אז מען טוט געבן שכר גלייך צווינגט מען נישט, און ביי צדקה שטייט דאך בגלל הדבר הזה יברכך, די תוספות זאגט ס'איז דא א סך תירוצים, מען מיינט די כפייה מיינט נאר האט מען נאר צוגערעדט, אדער תוספות זאגט אויב איר געדענקט אמאל איז געווען אין די שטעטלעך אז די קהילה האט באשטימט זיי האבן געהאט דעם כח צו באשטימען אויף יעדן איינעם ווי טאטן יעדער וואס ער דארף געבן און מ'האט עס צוגעגאנגען אויף צרכי ציבור אויף דעם האבן זיי רעכט צו צווינגען דאס רופט זיך אן רשאין בני העיר להסיע על קיצתן. אמר רב אילעא אמר ריש לקיש, האט רב אילעא געזאגט אין נאמען פון ריש לקיש'ן, גיט נאר א קוק, פריער איז געשטאנען דערמאנט דריי אמוראים ביי דער ערשטער תקנה פון אושא, פריער איז געשטאנען אמר רב אילעא אמר ריש לקיש משום רב יוסי ברב יהודה, איז דערמאנט אי ריש ל רבי אילעא און ריש לקיש און רבי יוסי ברבי חנינא און ווייטער ס'איז נוגע צו וויסן צו די ווייטערדיגע גמרא דא ווערט דערמאנט נאר צוויי אמוראים אמר רבי אילעא אמר ריש לקיש עס ווערט נישט דערמאנט משום רבי יוסי ברבי חנינא א צווייטע תקנה באושא התקינו אין אושא האט מען געמאכט א תקנה הכותב כל נכסיו לבניו. איינער האט גענומען אפגעשריבן ער גיט אוועק זיין גאנצע פארמעגן שוין צו זיינע זין ווען ער לעבט נאך, נו ווי זאגט מען דאס א טאטע קען אויסהאלטן צען קינדער און צען קינדער קענען נישט אויסהאלטן קיין איין טאטן, ער האט זיי אוועק געגעבן האט ער נישט פון וואנען צו לעבן דארף מען דאך גיין נעמען פון צדקה, נאר זאגט מען ניין הוא ואשתו ער און זיין פרוי ניזונים ווערן געשפייזט מהם, די קינדער קאנען נישט זאגן וואס, מיר זענען מחויב אויסהאלטן דעם טאטן, ניין? ווען דער טאטע זאל זיי נישט געווען אוועקגעבן די נכסים, איז דאך שוין דא א שאלה וועגן כיבוד אב, פון וואנעט דאס גייט, צו דאס איז משל אב, צו דאס איז משל בן, אבער דא אז ער האט זיי אוועקגעגעבן די נכסים, ליגט שוין א חיוב זיי צו שפייזן. מתקיף לה רב זירא האט רב זירא געפרעגט א קשיא ואיתימא אנדערע זאגן רבי שמואל בר נחמני רבי שמואל בר נחמני האט געפרעגט די קשיא גדולה מזו אמרו א גרעסערן חידוש פון דעם האט מען געזאגט אלמנותו זיין אלמנה ניזונת ווערט געשפייזט מנכסיו פון זיינע פעלדער מיר וועלן באלד זען וואס איז דאס דער גרויסער חידוש איז הוא ואשתו, ער און זיין פרוי, מיבעיא ווערן אוודאי און אוודאי געשפייזט פון זיינע נכסים. וואס מיינט מען דאס? עמיר באלד זען. גיט א קוק, דשלח רבין באגרתיה, רבין האט געשיקט אין זיין בריוו, דער דין איז, א בעל בנכסי אשתו, די פעלדער וואס זיין פרוי האט אריינגעברענגט בנכסי מלוג, עסט ער דאך פון דעם פירות, אויב זי שטארבט טוט ער דאך דאס אויך ירש'ען, אזוי איז דאך די. איז דא א שאלה אין גמרא, בעל בנכסי אשתו, דעם כח וואס ער האט אין די פעלדער פון זיין פרוי, צי האט ער דעם דין ווי א לוקח, ווי יענער וואס האט געקויפט די פעלדער, אדער ער האט דעם דין ווי א יורש, ס'כאפט א נפקא מינה לגבי אסאך זאכן, ס'כאפט קודם כל כאפט עס א נפקא מינה לגבי דעם דין יובל, שטעלט עס די גמרא צו. מיר וועלן נאך א ווארט מקדים זיין, ס'איז דא א משנה אין אנפאנג פרק פון הניזקין, דארט שטייט אזוי, אין מוציאין למזון האישה והבנות מנכסים משועבדים, דאס הייסט אזוי, ווען איינער האט נכסים, קען ער פארקויפן די נכסים, אבער עס מוז ביי אים בלייבן אזוי פיל נכסים ווי פיל די ווערט פון די כתובה איז, אויב ער האט פארקויפט די נכסים קען קומען די פרוי און גיין קאלעקטן פון די לקוחות, זיי זאגן וואס איר האט ווייסט דאך אז ער האט געשריבן א כתובה און די כתובה איז דארטן כך וכך צען טויזנט, האט איר נישט געדארפן קויפן די לעצטע פעלדער וואס זענען ווערט צען טויזנט, איז די פאר א כתובה טוט מען יא מוציא זיין מנכסים משועבדים, ווי איז אבער אויף מזון האישה והבנות, ער האט פארקויפט די פעלדער און די כתובה האט זי איינגעמאנט, דעמאלט דארף מען איר מער ניט שפייזן, אבער זי האט נישט איינגעמאנט די כתובה און זי האט נישט חתונה, דארף מען דאך כסדר שפייזן, און ס'איז מער גארנישט ניט געבליבן, וויל איך גיין מוציא זיין פון די לקוחות, דאס קען איך נישט מוציא זיין, פארוואס קען איך דאס נישט מוציא זיין? ווייל די זאך האט דאך נישט קיין קצבה, מען ווייסט דאך נישט וויפיל יארן מען דארף אויסהאלטן די פרוי, די פרוי דארף מען אויסהאלטן, זי פארלירט די מזונות אין איינס פון די דריי וועגן, אדער ווען זי האט חתונה, אדער ווען זי מאנט די כתובה, אדער די יורשים נעמען זיך צוזאמען און מען גיט איר די כתובה, דעמאלט פארלירט זי די מזונות, אבער קען זיין עס לוינט איר בעסער צו האבן די מזונות, די זעלבע זאך מזון הבנות, איך ווייס עס קען זיך ציען, ס'איז טאקע עד דתבגרן, אבער ווי מען זאגט ס'איז דאך א דבר שאין לו קצבה, איז אויב איך וועל זאגן מ'עט מוציא זיין פון די לקוחות וועט קיינער נישט וועלן קויפן קיין פעלד, ווייל ער ווייסט דאך גארנישט נישט, עס איז דאך געבליבן א פעלד, אפשר יענץ'ט נישט זיין גענוג אויף מזון אשה והבנות בשלמא כתובה האט דאך א קצבה, א קצבה ווייסט מען די כתובה איז צען טויזנט, איז די לעצטע פעלד וואס איז ווערט צען טויזנט קען מען זיך היטן, אבער אז מען וועט זאגן מ'איז מוציא מזון אשה והבנות וועט מען קאליע מאכן ווי מען זאגט אינגאנצן די ביזנעס. מען קען האבן יעדע, מען קען זען ווייטער און עס קען זיין נאך זאכן, עס האנדלט זיך רפואות, עס האנדלט זיך נאך זאכן. איז אזוי, האט רבין געשיקט אין א בריוו, מי שמת, ראובן איז געשטארבן, והניח, און ער האט איבערגעלאזט, אלמנה ובת, ער האט איבערגעלאזט די אלמנה זיינע מיט א טאכטער, קיין זון איז נישט געוועזן, איז דער דין, אלמנתו, אלמנה, ניזונת, ווערט געשפייזט מנכסיו, און ווער טוט ירשענען די נכסים? די טאכטער, אבער כאטש עס באלאנגט צו דער טאכטער, אבער די אלמנה ווערט געשפייזט. ניסת הבת, די טאכטער האט חתונה געהאט, אז זי האט חתונה געהאט, ווער עסט יעצט פון די פירות? איר מאן. דאך איז דער דין, אלמנתו ניזונת מנכסיו. וואס איז דא אט דער חידוש? כאטש מיר האבן דאך געזאגט אין מוציאין למזון האשה מנכסים משועבדים און פון לקוחות און דא אויב מיר לערנען בעל בנכסי אשתו האט דעם דין ווי א לוקח וואלט איר דאך נישט געדארפן פון אים שפייזן דאך זאגן מיר ס'א חילוק פארוואס? ווייל שטענדיג א לוקח איז דאך דא א טעם פארוואס אין מוציאין למזון אשה מען זאל נישט ווי מען זאגט גיין קויפן, אבער דא ער האט עפעס אריינגעלייגט געלט אין דעם משום פסידא דאלמנה, די וועסט ווייסן. מתה הבת, די טאכטער איז געשטארבן, וואס טוט זיך יעצט מיט די נכסים? דער מאן ירשנט איר. אמר רבי יהודה בן אחותו של רבי יוסף בר חנינא, על ידי היה מעשה, ס'האט ביי מיר פאסירט אזא מעשה, ואמרו האט מען געזאגט אלמנתו, ווער מיינט מען אלמנתו? מען מיינט די שוויגער זיינע, זיין שוויגער, אז די שוויגער ניזונת מנכסיו, ווערט געשפייזט פון די פעלדער, און איך זאג נישט אז ער ירשנ'ט נישט דעם שווער, נאר ער ירשנ'ט די טאכטער, די פרוי זיינע, האט ער דעם דין ווי א אנדערע לוקח, און אין מוציאין למזון אשה פון א לוקח זאג איך נישט אזוי, וואס איז איינמאל דא אזא געוואלדיגע זאך, די פעלדער געפינען זיך דאך יעצט אינגאנצן אין א פרעמדע האנט, אין אירס א געוועזענעם איידעם, דאך און וואס האט זי געירשנט, אפילו איך לערן בעל יורש את אשתו מדין תורה, דאך זאגן מיר אז די אלמנה ווערט געשפייזט. הוא ואשתו, ער און זיין פרוי, אין דער צייט ווען זיי האבן אוועקגעשריבן אלע זייערע נכסים צו די קינדער, איז דאך מיבעיא, איז דאך א זיכערע זאך אז וואס? אז זיי ווערן געשפייזט פון די נכסים, אזוי ווי עס ליגט א חוב ווי מען זאגט צו שפייזן די אלמנה, איז דאך ווען זי לעבט איז דאך א זכות דארף מען דאך אויך די פרוי שפייזן און זיך אליין אויך שפייזן, זאגט די גמרא, וואס איז די קשיא געוועזן, וואס דארף מען מאכן א תקנה אז באושא התקינו הכותב כל נכסיו לבניו הוא ואשתו ניזונים מהם, מען דארף נישט קיין תקנה, זאגט די גמרא, עס איז נישט קיין זיכערע זאך, מהו דתימא וואלט איך געוואלט מיינען, וואס ע מ דארטן ביי די מעשה די אלמנה פון די טאכטער מיט א טאכטער דליכא דטרח. די אלמנה איז געבליבן איין אליין, ווייל א פרוי קען נישט מאכן קיין ביזנעס, דעריבער וואלט איך געוואלט מיינען, דארף זי ווערן געשפייזט פון די פעלדער וואס איר איידעם האט געירשנט פון איר טאכטער. דעם האט מען געמאכט די תקנה. דעריבער, איין מינוט, אבל הכא, אבער דא ביי אונז, דא איז דאך דא א מאן אויכעט, ער דער טאטע מיט דער מאמע ביידע זענען דא, וואלט איך געוואלט מיינען, נטרח ער זאל זיך באמיען לדידיה ולדידה, מען דארף אים נישט שפייזן פון די זין, האסט אוועקגעגעבן האסטו אוועקגעגעבן, דו דארפסט לעבן, טו א פארדין. קמשמע לן, אויף דער זאך האט אויפגעטון די תקנת אושא אז אז מען האט כאטש מען האט אוועק געגעבן די פעלדער בחייו צו די קינדער דאך ווערן זיי געשפייזט איבעיא להו האבן די בני הישיבה געפרעגט הלכתא כוותיה בלייבט אזוי די הלכה ווי רבי אילעא האט געזאגט אז אז הכותב כל נכסיו לבניו הוא ואשתו ניזונים מהם או לית הלכתא כוותיה אדער די הלכה נישט אזוי זאגט די גמרא תא שמע כ'וועל דיר ענטפערן דרב חנינא ורבי יונתן הוו קיימי, רב חנינא מיט רבי יונתן זענען געווען צוזאמען. אתא ההוא גברא איז געקומען א מענטש, גחין האט זיך איינגעבויגן ונשקיה לרבי יונתן האט געקושט רבי יונתן אכרעיה אויף די פיס. אמר ליה רב חנינא מאי האי וואס קושט דיר דער מענטש אויפן פוס אזוי הכנעה'דיג? אמר ליה האט ער אים געזאגט כותב נכסיו לבניו הוא ער האט געהאט אוועק געשריבן זיי אוועק געגעבן מחיים די נכסים צו זיינע קינדער ועשיתינהו און איך האב געצווונגען די קינדער לזניה אז זיי מוזן אים שפייזן ווייזט אויס פון דעם. אי אמרת בשלמא לאו דינא איך'ל זאגן אז ס'איז נישט דא קיין דין זאלן שפייזן פארשטיי איך משום הכי עשיינהו זענען נישט מחוייב אבער מכח לפנים משורת הדין האט ער געבעטן זי געזאגט אז זאלן שפייזן אלא אי אמרת אז דו זאגסט דינא אז די הלכה איז טאקע אזוי אז א כותב כל נכסיו לבניו הוא ואשתו ניזונים מהם. עשיינהו בעי דארף מען זיי שפייזן, דאס איז דאך עס, מען דארף דאס טון, און ער אויך פון דעם לשון וואס דער מענטש האט זיך מכניע געווען אז ער האט אים געטון ווי דער דין איז, וואס האט ער געדארפט מיט דעם פאר דעם אים קושן, ס'איז דאך א נארמאלע זאך, און ווען איך זע איז א סימן אז דער דין איז טאקע נישט, שפייזן דארף מען נישט, נאר וואס דען, לפנים משורת הדין דארף דער בית דין זען איינצורעדן אז ער זאל שפייזן.

דער ווי מען זאגט וויל אויס זיין פארמעגן וויל ער עס צושפרייטן, אל יבזבז יותר מחומש, מער ווי א חומש טאר ער נישט אוועק געבן אויף צדקה, צוואנציג פראצענט, דאס הייסט אזוי, מצד הדין איז מעשר, און המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, תוספות ברענגט אראפ בקיצור, די ירושלמי פרעגט, יעדן יאר וועט ער געבן א חומש, וואס זאל איך, וועט זיך ווידער בלייבן די חשש וואס איז דא ווייטער יצטרך לבריות, זאגט תוספות, די טייטש איז אזוי, א חומש קען ער נאר געבן איין מאל, און מכאן ואילך דארף ער, קען ער געבן יעדן מאל, יעדן יאר, דעם חומש הרווח, אזוי אויך ווערט דאך דערמאנט להלכה אויכעט, אז איינער וויל זיך נעמען צו מעשר'ן ווי מען זאגט יוצא זיין לכל הדעות אז די פריערדיגע זאל אויך ווערן געמעשרט, זאל ער איינמאל געבן מעשר פון דעם קרן, און נאכהער דארף ער געבן מעשר נאר פון דעם רווח. תניא נמי הכי, מיר האבן אויך אזוי געלערנט, המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, פארוואס טאר מען נישט מערער שמא יצטרך לבריות, טאמער ער וועט אוועקגעבן די גאנצע פארמעגן, ער וועט שפעטער דארפן אנקומען צו מענטשן, און מעשה באחד ס'איז געווען א מעשה ביי איינעם שביקש לבזבז יותר מחומש, ולא הניח לו חברו, הניח לו חברו, דער חבר האט אים נישט געלאזט, ומנו, ווער איז געווען זיין חבר? רבי ישבב, ואמרי לה און אנדערע זאגן אז די מעשה איז געווען מיט רבי ישבב'ן, רבי ישובב האט געוואלט ווי מען זאגט אוועק געבן מער ווי א חומש, ולא הניחו חבירו, און ס'האט אים נישט געלאזט זיין חבר, און מ'מיינט ווער רבי ישובב'ס חבר איז געוועזן רב עקיבא, רב עקיבא האט נישט געלאזט רבי ישובב'ן ער זאל אויסשפרייטן ער זאל זיך ווי מען זאגט אוועק געבן מער ווי א חומש.